בעזרת השם יתברך, מסכת מועד קטן דף כח, מ'הייבן אן דף כז עמוד ב' די לעצטע שורה ביי די צוויי פינטלעך ולא של נשים, זאגט די גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה ולא של נשים לעולם מפני הכבוד, די משנה האט געזאגט אז מ'טאר זיך נישט אפשטעלן ביי לוויה פון א פרוי, פארוואס ווייל ווי מ'האט מסביר געווען אין די משנה איז דא א חשש טאמער ס'וועט רינען בלוט ס'וועט זיין א בזיון, און ממילא דארף די לוויה גיין א גאנג מ'טאר זיך נישט אפשטעלן, זאגט די גמרא אמרי נהרדעי, אין נהרדעא האט מען געזאגט אז לא שנו די דין איז נישט געזאגט געווארן אלא חיה, נאר א פרוי וואס איז אוועק בשעת'ן לידה איז דעמאלטס קומט אסאך בלוט טאר מען זיך נישט אפשטעלן, אבל שאר נשים סתם ביי פרויען מניחין קען מען זיך אפשטעלן, ר' אלעזר אמר ר' אלעזר קריגט זיך און ער זאגט אפילו שאר נשים טאר מען זיך אויך נישט אפשטעלן פארוואס דכתיב מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק שטייט ותמות שם מרים ותקבר שם, דרש'נט מען, סמוך למיתה קבורה, אז גראד נאך וואס מרים איז געשטארבן, גראד נאכדעם איז געווען די קבורה, מען האט זיך נישט פארזוימט אונטערוועגנס, און פון דא איז דא א לימוד, פאר אלע פרויען איז אויך אזוי. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רב אלעזר, ואמר רב אלעזר, אף מרים בנשיקה מתה, מרים איז אויך אוועק מיט א מיתת נשיקה, ווי די גמרא זאגט אין בבא בתרא ברענגט די גמרא א ברייתא, אז זעקס מענטשן זענען אוועק א מיתת נשיקה אברהם יצחק יעקב משה אהרן און מרים, איז מרים איז אויך אוועק א מיתת נשיקה, אפילו ביי איר שטייט א צווייטע לשון אין פסוק ווי מ'וועט שוין זעהן, אתיא שם שם ממשה, מ'לערנט עס ארויס א גזירה שווה פון משה רבינו, ביי משה רבינו שטייט וימת שם משה, ביי מרים שטייט ותמת שם מרים, א גזירה שווה אזוי ווי משה רבינו איז אוועק א מיתת נשיקה, איז די זעלבע זאך מרים אויך. איי מפני מה לא נאמר בה על פי השם, סיי ביי משה און סיי ביי אהרן שטייט על פי השם, וואס פון דארט לערנט מען ארויס ווי א מיתת נשיקה, פארוואס ביי מרים שטייט נישט אזוי, זאגט ר' אלעזר מפני שגנאי הדבר לאומרו, ס'פאסט נישט צו זאגן אזוי אויף א פרוי, און במילא שטייט נישט דער לשון, מ'לערנט ארויס פון א גזירה שווה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי אמי, האט רבי אמי געזאגט למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה, פארוואס זענען די צוויי פרשות איינס לעבן דעם צווייטן, לומר לך, מה פרה אדומה מכפרת, אזוי ווי א פרה אדומה איז מכפר, אף מיתתן של צדיקים מכפרת, די זעלבע זאך, צדיקים און צדקניות, וואס גייען פון די וועלט זענען אויך מכפר אויף זייער דור. אמר רב אלעזר, א מימרא פון רב אלעזר למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה, וואס ווי רש י אין די כתב ידות ברענגט אז ביי די מיתה פון אהרן שטייט דארט ער זאל אויסטוהן די בגדי כהונה עס אנטוהן פאר אלעזר, און פארוואס שטייען די צוויי זאכן איינס לעבן דעם צווייטן, אויסצולערנען מה בגדי כהונה מכפרין, אף מיתתן של צדיקים מכפרת, אזוי ווי די בגדי כהונה זענען מכפר, ווי רש י ברענגט די גמרא, כל מיני בגדי כהונה זענען מכפר אויף כל מיני עבירות, די חושן איז מכפר אויף עיוות הדין, די מעיל איז מכפר אויף לשון הרע, איז די זעלבע זאך, מיתתן של צדיקים איז אויך מכפר פארן דור. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, מת פתאום, טאמער איינער שטארבט פלוצלינג, אן קיין ווארענונג, זוהי מיתה חטופה, דאס הייסט א מיתה חטופה, א געכאפטע מיתה, א שנעלע מיתה, וואס דאס איז א בחינה פון כרת ווי מ'וועט באלד זען, איינער וואס שטארבט אן א ווארענונג איז א עונש,

די באקאנטע פסוקים פון יחזקאל וואס מ'האט געזען כמה וכמה פעמים אין די מסכתא אז יחזקאל האט געזען בנבואה אז זיין פרוי גייט שטארבן און ער טאר זיך נישט פירן מנהג אבילות שטייט דארט בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגיפה אז דיין פרוי גייט שטארבן אין א מגיפה וכתיב און שטייט דערנאך ואדבר אל העם בבוקר ותמת אשתי בערב, אז זי איז געשטארבן אין איין טאג, וואס טייטש זי איז נאר קראנק געווען איין טאג, ממילא זעהן מיר איינער וואס איז קראנק איין טאג ווערט גערופן א מגיפה, ווייטער, ס'איז נישט נאטירליך. שני ימים, טאמער איינער איז קראנק צוויי טאג ומת, זוהי מיתה דחויה, שלשה איז גערה, ארבעה איז נזיפה, חמשה, טאמער איינער איז קראנק פינף טאג, דאס איז שוין זוהי מיתת כל אדם, אזוי קומט א מענטש צו שטארבן, אזא מיתה איז נישט קיין עונש, ס'איז נישט קיין בחינה פון כרת. זאגט די גמרא, אמר ר' חנן, מאי קרא, ווי דא א מקור א רמז אין פסוק אז פינף טאג דאס איז מיתת כל אדם, מען לערנט עס ארויס פון משה רבינו אז די אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו ער גייט שטארבן, שטייט הן קרבו ימיך למות, דרש'נט מען אזוי הן איז חד הן איז איינס, קרבו איז א לשון רבים איז תרי, ימיך איז אויך א לשון רבים תרי, הא חמשה, צוזאמען איז פינף, ס'הייסט אז רבונו של עולם כביכול זאגט פאר משה רבינו, האסט נאך פינף טאג צו לעבן, ווייטער ווי ווייסט מען הן איז איינס, הן חד, שכן בלשון יווני קורין לאחת הן, אויף יווניש איז הן איינס, איז פון דא איז א מקור פינף טאג איז נארמאל. ווייטער זאגט די ברייתא, מת בחמישים שנה, טאמער איינער שטארבט ביי די פופציג, ס'מיינט נישט דווקא פופציג נאר פון די פופציג ביז די זעכציג, פון די פופציג ביז ניין און פופציג, זוהי מיתת כרת, דאס איז כרת, וואס בעצם איז דא צוויי מיני כרת, ס'איז דא א כרת איינער שטארבט פלוצלינג אן ווערן קראנק, און שפעטער איז דא א כרת אפילו איינער שטארבט שטאטליך אבער אז איינער שטארבט פון די פופציג ביז די זעכציג דאס ווערט גערופן כרת, און נאך מער כרת איז אסאך ברייטער כרת מיינט אויך די קינדער שטארבן אבער על כל פנים אין די יארן איז כרת חמשים ושתיים שנה ביי די צוויי און פופציג טאמער איינער שטארבט זוהי מיתתו של שמואל הרמתי אזוי איז שמואל הרמתי שמואל הנביא געשטארבן וואס בעצם ווי קומט עס דא אריין? וואס טייטש די צוויי און פֿופֿציק? וועמיר באלד זעהן אז די ברייתא בעצם האט עס נישט געוואלט זאגן, די ברייתא האט געוואלט זאגן אז איינער וואס שטארבט פון די פֿופֿציק ביז די זעכציק איז כרת. נו, וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם איז אז שמואל הנביא איז אוועק ביי די צוויי און פֿופֿציק. קומט אויס לכאורה א מענטש וועט טראכטן אז שמואל הנביא איז אוועק פאר אלט אלס כרת, ער איז נענש געווארן. און אוודאי איז עס נישט אזוי. שמואל הנביא איז אוועק ווי שטייט אין תענית, אז די אייבערשטער האט נישט געוואלט ער זאל דערלעבן צו זעהן ווי שאול המלך שטארבט, און ממילא איז ער אוועק פאר די צייט, אבער נישט אלס כרת, איז פאר דעם האט די ברייתא געזאגט אנדערש, די ברייתא זאגט מת בחמשים דאס איז כרת, נישט פון די פופציג ביז די זעכציג, און די ברייתא האט מסביר געווען כדי זאלסט פארשטיין וואס די אמת'ע נקודה איז, זאגט די ברייתא אז שמואל הנביא איז אוועק ביי די צוויי און פופציג, איז זאלסטו וויסן שמואל הנביא איז אוועק ווייל שמואל הנביא איז אוועק, אבער נארמאל פון די פופציג ביז די זעכציג דאס איז כרת. על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער, שישים, טאמער איינער שטארבט ביי די זעכציג, זוהי מיתה בידי שמים, און ווי די ראשונים, אסאך ראשונים, זענען גורס דא אז נישט זוהי מיתה בידי שמים, נאר זוהי מיתת כל אדם, פון די זעכציג און ווייטער איז שוין מער נישט קיין כרת, אזוי ביי די זעכציג שטארבט א נארמאלע מענטש, פון די זעכציג און ווייטער, זאגט די גמרא אמר מר זוטרא מאי קרא, ווי דא א רמז דערצו אין פסוק דכתיב, שטייט אין פסוק תבוא בכלח אלי קבר, בכלח מיינט אויף די עלטער, איז בכלח בגמטריא שיתין הוו בכלח איז גמטריא זעכציג אז איינער שטארבט ביי די זעכציג איז פשט ער איז שוין אויף די עלטער ס'איז מער נישט קיין כרת ווייטער זאגט די ברייתא שבעים שיבה דאן ווען איינער שטארבט ביי די זיבעציג דאס איז שוין ממש אויף די עלטער שוין א שיבה שמונים גבורות איינער וואס שטארבט ביי די אכציג דאס איז שוין ממש גבורות דאס איז שוין כוחות פון הימל דכתיב ווי שטייט אין פסוק ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ביי די אכציג לעבט שוין א מענטש נישט נאטירליך דאס איז שוין ממש הימלישע כוחות. זאגט יעצט די גמרא, אמר רבה, רבה דא מסביר וואס אונז האבן פריערט אויסגערעדט אז מחמישים ועד שישים שנה זו היא מיתת כרת, פון די פופציג ביז די זעכציג ולא עד בכלל ס'טייטש פון די פופציג ביז די ניין און פופציג איז עס כרת, והאי דלא חשיב להו, דאס וואס די ברייתא זאגט נישט פון די פופציג ביז די זעכציג איז משום כבודו של שמואל הרמתי, אלץ די כבוד פון שמואל. זאגט די גמרא ווייטער רב יוסף, כי הוה בר שיתין ווען ער איז געווארן זעכציג? עבד להו יומא טבא לרבנן, האט ער געמאכט א יום טוב א סעודה פאר די תלמידים דארט, אמר, ער האט געזאגט נפקי לי מכרת, איך בין ארויס מכלל כרת, איך בין שוין געווארן זעכציק, אמר ליה אביי, האט אביי אים געפרעגט, נהי דנפק ליה מר מכרת דשני, מכרת דיומי מי נפיק מר, האבן מיר דאך געשמועסט, ס'דא צוויי סארט כרת'ן, ס'דא א כרת פון יארן, פון די פופציג ביז די זעכציג, און שפעטער דא א כרת איינער שטארבט שנעל, אן קיין ווארענונג, איז פון דעם ביסטו נישט ארויס, אמר ליה, האט ר' יוסף געענטפערט, נקוט לך מיהא פלגא בידך, נעם כאטש האלב, ס'טייטש מ'האט מיר געגעבן האלב, כ'על נעמען וואס מ'געט מיר, פאר דעם אליין דאס איז אויך א שמחה, א מענטש איז אנגעקומען צו די זעכציג. זאגט די גמרא ווייטער רב הונא נח נפשיה פתאום, איז פלוצלינג אוועק, הוו קא דייגי רבנן, די תלמידים האבן אנגעהויבן צו דאגה'ן וואס גייט דא פאר, איז אוועק שנעל, אפשר דאס כרת, תנא להו זוגא דמהדייב, ביז ס'איז געקומען א זוג א פאר תלמידי חכמים פונעם שטאט מהדייב און זיי האבן געזאגט לא שנו אלא שלא הגיע לגבורות אבל הגיע לגבורות זו היא מיתת נשיקה ס'טייטש די בחינה פון שנעל שטארבן אז דאס איז א ענין פון כרת דאס איז נאר ביז די אַכציק נאך די אַכציק אז איינער שטארבט פלוצלינג איז שוין אינגאנצן נישט קיין כרת דאס איז ממש די העכסטע בחינה ס'איז ממש א מיתת נשיקה מילא קומט אויס אזוי ס'דא צוויי אופנים פון כרת, אדער א מענטש שטארבט פון די פופציג ביז די זעכציג, נישט קיין חילוק שנעל אדער שטייט, אדער א מענטש שטארבט פון די זעכציג ביז די אכציג שנעלערהייט, נאך די אכציג, אפילו ער שטארבט שנעל אן קיין ווארענונג, איז שוין א מיתת נשיקה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא, האט רבא געזאגט, חיי בני ומזוני, די דריי זאכן, לא בזכותא תליא מילתא, איז נישט תלוי אין א מענטש'ס זכות, אלא במזלא תליא מילתא, נאר ס'איז אלעס תלוי אינעם מזל. יעצט אזוי, אוודאי בעצם מיינט עס נישט בפשטות אז אלעס איז תלוי אינעם מזל, ס'איז דא בעצם א מחלוקת ראשונים, א מחלוקת אמוראים, ווי ווייט די מזל האט א שייכות דערצו, צו א מענטש קען עס טוישן, צו א מענטש קען עס נישט טוישן, צו מיט תפילה קען מען עס טוישן, מ'עט באלד זען רבא אליין, וואס רבא דער בעל המימרא, זאגט באלד אז מיט תפילה קען מען טוישן די אלע זאכן. אבער על כל פנים אזוי זאגט דא רבא, און רבא ברענגט א ראיה, דהא רבה ורב חסדא, סיי רבה סיי רב חסדא תרוייהו רבנן צדיקי הוו, זענען ביידע געווען גרויסע צדיקים, מר מצלי ואתי מיטרא, ומר מצלי ואתי מיטרא, טייטש עד כדי כך, ביידע סיי רבה סיי רב חסדא, ווען זיי האבן געדאוונט איז געקומען רעגן, זיי האבן שולט געווען בעליונים ותחתונים געווען ריזיגע צדיקים, פון דעסט וועגן, קוקטס א חילוק, רב חסדא, חיה תשעין ותרתין שנין, רב חסדא האט געלעבט צוויי און נײַנציק יאר, רבה חיה ארבעין, רבה האט געלעבט פֿערציק, דאס איז די ענין פון חיי, ווייטער ביי רב חיסדא, שיתין הלולי, ביי רב חיסדא געווען זעכציק חתונות ביי די קינדער ביי די אייניקלעך איז דערלעבט צו זען זעכציק חתונות, און ביי רבה שיתין תיכלי, ביי רבה איז געווען זעכציק לוויות, זעכציק זענען אוועק, ס'טייטש די פארקערטע, און דאס איז די ענין פון בני, ביי רב חיסדא, ביי רב חיסדא אין שטוב סמידא לכלבי, די הינט האבן געגעסן סולת חיטים ריינע מעהל, ולא מתבעי, און מ'האט נישט געדארפט ס'הייסט ס'האט נישט געפעלט ס'איז געווען וויפיל מ'האט געדארפט. און ביי רבה, ביי רבה איז געווען נהמא דשערי לאינשי, די מענטשן האבן געגעסן ברויט פון שעורים, ולא משתכח און דאס איז אויך קוים געווען, מילא זעהן מיר, דא איז געווען א רבה, דא איז געווען א רב חיסדא, ביידע געווען די זעלבע צדיקים, און פון דעסט וועגן, רב חיסדא האט געהאט בני חיי מזוני, און רבה נישט. זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבא, און רבא האט געזאגט, און דא זעהן מיר רבא האלט אז א מענטש קען יא מיט תפילה פועל'ן, זאגט רבא הני תלת מילי בעאי קמי שמיא, די דריי זאכן האב איך געבעטן אין הימל תרתי יהבו לי חדא לא יהבו לי, צוויי האט מען מיר געגעבן איינס נישט. איז די ערשטע זאך האט ער געבעטן חוכמתיה דרב הונא די חכמה פון רב הונא די צווייטע זאך האט ער געבעטן ועותריה דרב חסדא די רייכקייט פון רב חסדא ויהבו לי און מען האט אים טאקע געגעבן אט די דריטע זאך האט ער געבעטן ענותנותיה דרבה בר רב הונא די מידת ענווה פון רבה בר רב הונא און לא יהבו לי דאס האט מען נישט געגעבן זאגט די גמרא ווייטער רב שעורים אחוה דרבא הוה יתיב קמיה דרבא רבא האט געהאט א ברודער רב שעורים וואס איז געזעצן פאר אים חזייה דהוה קא מנמנם און רב שעורים זעהט ווי רבא הייבט אן צו דרימלען, וואס טייטש ער הייבט אן צו גוסס'ן, ער גייט באלד שטארבן. אמר ליה, זאגט רבא צו זיין ברודער, לימא ליה מר דלא לצערן, זאג פאר'ן מלאך המוות זאל מיר נישט מצער זיין. אמר ליה, האט רב שעורים געזאגט צו רבא, מר לאו שושביניה הוא, ביסטו דען נישט א חבר פון די מלאך המוות? ווי רש"י זאגט אין כת יד אז דער מלאך המוות איז געווען היימיש דארט, דו קענסט אים אליין, בעט אים אליין. אמר ליה, האט רבא געזאגט, כיוון דאימסור מזלא לא אשגח בי, היות וואס מיין מזל איז שוין איבערגעגעבן געווארן צום מלאך המוות, מיר העט ער נישט פאלגן. אמר ליה, האט רב שעורים געזאגט צו רבא, ליתחזי לי מר, און ווי די מפרשים זאגן אז אוודאי ער האט געבעטן טאקע פון די מלאך המוות, נאר ער האט געבעטן פון רבא אז נאך ער גייט, נאך ער שטארבט, זאל ער צוריק קומען אין חלום אים זאגן ווי אזוי ס'איז געווען, צו עס איז טאקע געווען צער צו נישט. איתחזי ליה, האט זיך טאקע רבא באוויזן צו זיין ברודער, אמר ליה, האט רב שעורים אים געפרעגט הוה ליה למר צערא, האסט געהאט צער? אמר ליה, האט רבא געענטפערט, כי ריבדא דכוסילתא, כ'האב כמעט נישט געהאט קיין צער, כ'האב געהאט די צער ווי א שטעך, ווי א קריץ פון א נאדל, ביי הקזת דם כמעט גארנישט. פארציילט די גמרא נאך אזא מעשה, רבא הוה יתיב קמיה דרב נחמן, רבא איז געזעצן פאר רב נחמן, דאס איז נאך געווען ווען רבא איז געווען געזונט, און רב נחמן איז געווען קראנק, חזייה דקא מנמנם, האט רבא געזען ווי רב נחמן הייבט אן דרימלען ווי ער גייט שטארבן, אמר ליה, האט רב נחמן געזאגט צו רבא, לימא ליה מר דלא לצערן, זאג פארן מלאך המוות זאל מען נישט מצער זיין, אמר ליה, האט אים רבא געזאגט, מר לאו אדם חשוב הוא, ביסטו דען נישט קיין אדם חשוב קענסטו אליין בעטן, אמר ליה, האט רב נחמן זיך אנגערופן, מאן חשיב? ווער איז דען חשוב ביים מלאך המוות? ער שרעקט זיך שוין קיינעם, מאן ספין? ווער מאכט דער מלאך המוות זאל מורא האבן פון אים? מאן רקיע? ווער איז מתוקן? ווער איז גאנץ? ווער קען בכלל אויפן מלאך המוות? נע, קיינער קען נישט פועל'ן ביי אים גארנישט. אמר ליה, האט רבא געזאגט צו ר' נחמן, ליתחזי לי מר, אז ווען דו ביסט נפטר, ווען דו גייסט אין די וועלט, קום צוריק, זאג מיר וויאזוי עס איז געווען איתחזי ליה האט זיך טאקע באוויזן פאר אים אמר ליה האט אים רבא געפרעגט הוה ליה למר צערא האסט געהאט צער אמר ליה האט רב נחמן געזאגט כ'האב גארנישט געשפירט נאר כמישחל בניתא מחלבא אזוי מען שלעפט ארויס א האר פון מילך אן קיין שום צער ווייטער אבער זאגט ער ואי אמר לי הקדוש ברוך הוא אבער טאמער די אייבערשטער וואלט מיר געזאגט זיל בההוא עלמא כד הוית אז גיי צוריק אויפן וועלט און נאכאמאל אזוי ווי עס איז געווען וואס טייטש אז נאכאמאל לעבן נאכאמאל שטארבן אזוי איז לא בעינא דאס בין איך נישט מסכים פארוואס דנפיש בעיתותיה כ'האב שטארק מורא געהאט די פחד פונעם מלאך המוות דאס איז גאר גרויס, דאס וויל איך נישט איבערלעבן. ווייטער זאגט די גמרא, נאך א מעשה, רבי אלעזר הוה קאכיל תרומה, רבי אלעזר האט געגעסן תרומה, געווען א כהן, איז חז ל, די מלאך המוות האט זיך באוויזן פאר אים, ער האט אים געוואלט הרג'נען, אמר ליה האט רבי אלעזר אים געזאגט, תרומה קא אכילנא, ולאו קודש איקרי, איך עס תרומה, תרומה איז דאך קודש, אז דו וועסט מיר הרג'נען וועט די תרומה ווערן טמא, און מען טאר דאך נישט, חלפא ליה שעתא, טאקע האט די מלאך המוות, אויף דערווייל, די מלאך המוות אוועק פון דארט. נאך א מעשה זאגט די גמרא, רב ששת, איתחזי ליה בשוקא. רב ששת האט געטראפן א מלאך המוות אינדרויסן אין שוק אינעם מארק, אמר ליה, האט אים רב ששת געזאגט, בשוקא כבהמה, ווילסט מיר דא הרג'ענען אינעם מארק ווי א בהמה? איתא לגבי ביתא, קום צוריק צו מיר אין שטוב. נאך א מעשה, רב אשי איתחזי ליה בשוקא, רב אשי האט געטראפן דעם מלאך המוות אינדרויסן אין שוק, אמר ליה, האט רב אשי אים געזאגט, איתרח לי תלתין יומין, געב מיר דרייסיג טאג, ואהדרי לתלמודאי, איך זאל קענען איבערחזר'ן מיינע לימודים. פארוואס דאמריתו? ווייל ביי ענק אין הימל זאגט מען דאך אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, און ממילא וויל איך אלעס איבער'חזר'ן איך זאל קענען ארויפגיין מיט מיין מיט מיין לערנען מיט מיין לימודים. ביום תלתין, די דרייסיגסטע טאג, פאר עס איז נאך געווארן ביינאכט אתא, איז דער מלאך המוות געקומען, אמר ליה זאגט רב אשי מאי כולי האי, ווי ווי יאגסטו דיך, האסט דאך כ'האב נאך ביז ביינאכט. האט די מלאך המוות אים געענטפערט, קא דחקא רגליה דבר נתן, ס'טייטש דו שטופסט די פיס פון בר נתן, דאס מיינט מען הונא בר נתן וואס איז געווען די נשיא נאך רב אשי, און ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה, ס'דא א כלל אז א מלכות פון איינער קען נישט צורירן די מלכות פון א חבר, וואס טייטש ווען ס'באשערט פון הימל אז א צווייטער זאל ווערן א נשיא א מנהיג א מלך וואס זאל נאר נישט זיין, קען קיינער דאס נישט פון אים צונעמען, און במילא זאגט די מלאך המוות, ס'איז געקומען די צייט פון הונא בר נתן צו זיין נשיא אן דעם וואס איינער זאל זיין איבער אים, און ממילא מוז רב אשי אוועקגיין פון דער וועלט. ווייטער זאגט די גמרא נאך א מעשה רב חיסדא לא הוה יכיל ליה, דער מלאך המוות האט נישט געקענט צוקומען צו רב חיסדא, פארוואס דלא הוה שתיק פומיה מגירסא, ווייל זיין מויל איז נישט שטיל געבליבן פון לערנען, רב חיסדא האט כסדר געלערנט, און ווי לאנג א איד לערנט, ווי לאנג די מויל רוקט זיך אין תורה, קען דער מלאך המוות נישט שולט זיין. סליק, יתיב בארזא דבי רב, איז געגאנגען דער מלאך המוות, זיך אוועקגעזעצט אויף א טענענבוים אין דעם חצר דארט פונעם בית מדרש, פקע ארזא ושתק, דער טענענבוים האט זיך צעשפאלטן, און רב חיסדא איז שטיל געבליבן א רגע, ער האט געהערט די קולות, ויכיל ליה, אין די רגע האט דער מלאך המוות געקענט שולט זיין אויף אים אים הרג'נען. ווייטער רב חייא, לא הוה מצי למיקרבא ליה, דער מלאך המוות האט זיך נישט געקענט דערנענטערן צו רב חייא. יומא חד, אידמי ליה כעניא, איין טאג, האט זיך דער מלאך המוות פארשטעלט ווי א ארעמאן, אתא טריף אבבא, ער האט געקלאפט אין טיר פון רב חייא. אמר ליה, האט ער געזאגט צו רב חייא, אפיק לי ריפתא, געב מיר ברויט. אפיקו ליה, האט ער אים געגעבן ברויט. אמר ליה, האט דער מלאך המוות געזאגט צו רבי חייא, ולאו קא מרחם מר אעניא, האסטו דען נישט רחמנות אויף ארעמע לייט? כ'זע דאך אז יא. אויב אזוי אההוא גברא, אמאי לא קא מרחם מר, פארוואס האסטו נישט רחמנות אויף מיר, אויף דעם מלאך המוות? ס'טייטש פארוואס געסטו דיך נישט אונטער? דער מלאך המוות האט נישט געקענט אויף רבי חייא. גלי ליה, און דער מלאך המוות האט טאקע זיך מגלה געווען פאר רבי חייא אז ער איז דער מלאך המוות, אחוי ליה שוטא דנורא, ער האט אים געוויזן אזא שטאנג פון פייער, און אמצי ליה נפשיה, רבי חייא האט זיך אונטערגעגעבן, ער האט אים געגעבן זיין נפש, ער האט אים געלאזט אים צונעמען פון דער וועלט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, נשים במועד מענות אבער לא מטפחות, זיי מעגן מענות און נישט מטפחות וואס טייטש אזוי, מענער ביי לוויות איז געווען הספדים, איינער האט מספיד געווען יעדער האט געוויינט, דאס איז געווען מיט מענער, פרויען האבן געהאט אנדערע מנהגים, ביי פרויען איז געווען לוויות איז געווען מענות, וואס מען וועט באלד זען מענות איז א ענין פון א עינוי, דאס טייטש אלע צוזאמען האבן געזאגט אזעלכע חרוזים, אזעלכע הספדים צוזאמען, אזעלכע קורצע ווערטער צוזאמען, האט יעדער געזאגט און אזוי האט מען געקלאגט, דאס איז מענות, שפעטער איז דא מטפחות, מטפחות טייטש קלאטשן מיט די הענט, פלעגט מען אויכעט מאכן, און שפעטער מען וועט באלד זען דאס איז מקוננות, דאס איז געווען אז איין פרוי האט זיך אנגערופן און יעדער האט געענטפערט, ס'איז געגאנגען אזוי אהין און צוריק, דאס איז די העכסטע דרגה פון צער, די העכסטע דרגה וואס מען פלעגט מאכן ביי לוויות. מילא זאגט די משנה, חול המועד מעג מען מענות, ס'טייטש יעדער צוזאמען מעג צוזאמען זאגן א עינוי, צוזאמען זאגן די ווערטער וואס זיי פלעגן זאגן, אבער לא מטפחות, האקן מיט די הענט פאטשן מיט די הענט, דאס טאר מען נישט, ר' ישמעאל אומר, ר' ישמעאל קריגט זיך און ער זאגט הסמוכות למטה מטפחות, די וואס זענען לעבן די בעט מעגן יא מטפח זיין מעגן יא קלאטשן. ווייטער זאגט די משנה, בראשי חדשים בחנוכה בפורים, איז לייכטער ווי חול המועד, איז מענות און מטפחות מעג מען אויך קלאטשן, אבער בזה וזה, ס'טייטש סיי חול המועד, און סיי ראש חודש, חנוכה, פורים, לא מקוננות, מקוננות טאר מען נישט. ווייטער זאגט די משנה, נקבר המת, נאכן קבורה, לא מענות ולא מטפחות, אפילו ראש חודש, חנוכה פורים, נאכן באגראבן איז שוין נישט דא א היתר אויף גארנישט. זאגט יעצט די משנה איזהו עינוי, מענות איז א לשון עינוי, וואס איז דאס עינוי? שכולן עונות כאחת, אלע פרויען זאגן צוזאמען. קינה, וואס מיינט קינה, וואס דאס האבן מיר געזען אבל לא מקוננות, מקוננות טאר מען קיינמאל נישט, דאס רעדט זיך שאחת מדברת וכולן עונות אחריה, איין פרוי זאגט און אלע ענטפערן שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה, אז א פרוי פאר איר חבר'טע קינה וואס טייטש איינער זאגט און די אנדערע ענטפערן, דאס טאר מען נישט נישט חול המועד נישט ראש חודש נישט חנוכה נישט פורים. פירט די משנה אויס מיט א גוטע זאך, אבל לעתיד לבא הוא אומר, בלע המות לנצח, ומחה השם אלקים דמעה מעל כל פנים וגומר, אז לעתיד לבא, וועט דער אייבערשטער ענדיגן בלע המות לנצח מ'וועט מער נישט הארגענען קיין אידן, ומחה השם אלקים דמעה מעל כל פנים. זאגט די הייליגע גמרא, מאי אמרן, וואס פלעגן די פרויען זאגן די מענות מקוננות? וואסערע זאכן פלעגט מען זאגן? אמר רב, האט רב געזאגט איינע פון די דוגמאות איז וויי לאזלא וויי לחבילה, וואס ס'איז דא כמה וכמה פשטים דא אויף יעדע זאך, אין רש"י, רש"י אין די כתבי ידות, תוס', רבינו חננאל, אסאך ראשונים רעדן ארום יעדע זאך וואס דאס מיינט, אונז עמיר אנכאפן איינע פון די וועגן, איז וויי לאזלא וויי לחבילה, איז וויי לאזלא טייטש וויי פאר די וועג, אויף די לאנגע וועג וואס די מת גייט יעצט דארפן גיין, וואס פון דארט קומט מען נישט צוריק, און וויי לחבילה, דאס איז די חבילה, די משא, די מת אליין, וויי פאר אים אויכעט. אמר רבא, זאגט יעצט רבא, נשי דשכנציב, די פרויען פון די פלאץ שכנציב זענען געווען זייער קלוגע פרויען, זיי האבן געהאט כל מיני נוסחאות וואס זיי פלעגן זאגן, איינע פון די זאכן איז וואס מען האט יעצט געזען, אמרן הכי וויי לאזלא וויי לחבילה, ואמר רבא, נאך א נוסח וואס זיי פלעגן זאגן, נשי דשכנציב אמרן, גוד גרמא מככא ונמטי מיא לאנטיכי, אויך כמה וכמה פשטים וואס דאס מיינט, איינע פון די פשטים איז אזוי, גוד גרמא מככא, ס'טייטש אז מ'שניידט אוועק די ציין פון די באק, וואס דאס מיינט צו זאגן מ'עפנט אויף דאס מויל, ונמטי מיא לאנטיכי, און די וואסער גיסט זיך אריין אין קעסל, פשט איז נארמאל מ'גיסט הייס וואסער גייט עס פון די הייס וואסער קעסל אריין אין א כלי, דא גייט עס כאילו פון די מויל צוריק צום קעסל, וואס דאס איז מרמז אויף די נשמה וואס גייט ארויס פון א מענטש ווען ער שטארבט און ס'גייט צוריק צו וואו ס'איז געקומען. ווייטער, ואמר רבא, נשי דשכנציב אמרן, נאך א זאך וואס זיי פלעגן זאגן, עטוף וכסו טורי, די בערג זאלן זיך מתעטף זיין און צודעקן, דבר רמי ובר רברבי הוא ווייל דער וואס איז יעצט אוועק, דער נפטר, איז א זון פון רמי, פון אנשים מכובדים, ובר רברבי, און א קינד פון גדולים. ס'טייטש אזוי, דאס איז א נוסח וואס זיי פלעגן זאגן ווען א גרויסע מענטש פלעגט נפטר ווערן, אז די בערג כאילו זאלן זיך צודעקן, ס'זאל שווארץ ווערן די הימלען. ווייטער ואמר רבא, נשי דשכנציב אמרן, שייול, אצטלא דמילתא, די קבר, די ארון, איז אזוי ווי א בגד פון משי, לבר חורין דשלימו זוודיה, פאר א עושר וואס האט דערלייגט דאס געלט, ווייל א עושר וואס האט דערלייגט דאס געלט קען קוים ווארטן צו שטארבן, ס'איז טוב מותו מחיים. ווייטער ואמר רבא, נשי דשכנציב אמרן, רהיט ונפיל, ואמעברא יזופתא יזיף, ס'טייטש, דער מענטש, דער נפטר, איז געלאפן און געלאפן נאך געלט א גאנץ לעבן, און צום סוף איז ער געפאלן דארט ביים אריבערגיין, ביים אריבערגיין צו יענער וועלט, איז ער געפאלן אן גארנישט, ער איז געבליבן אן גארנישט, מ'האט געדארפט בארגן געלט אים צו קויפן תכריכים, ואמר רבא, נשי דשכנציב אמרן, אחנא תגרי אזבזגי מיבדקו, אונזער ברידער די סוחרים קען מען בודק זיין ביי די פלאץ וואו זיי מאכן מסחר, ס'טייטש ביי די פלאץ וואו זיי מאכן ביזנעס, דארט קען מען זען צו זענען נאמן צו נישט, ואמר רבא, נשי דשכנציב אמרן, מותא כי מותא, ומרעין חיבוליא. ס'טייטש, דער מענטש איז געשטארבן ווי יעדער מענטש, און זיין יסורים איז ריבית. ס'טייטש, די הספד פלעגן זיי זאגן, ביי א מענטש וואס איז געשטארבן דורך גרויסע יסורים, האט מען געזאגט ער איז געשטארבן, פשט ער האט געצאלט זיין הלוואה ווי יעדעם, יעדער שטארבט, אבער די יסורים וואס דער מענטש האט געליטן, איז כאילו ריבית ס'איז צוגעצאלט. זאגט די גמרא ווייטער תניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא היה ר' מאיר אומר, שטייט אין פסוק אין קהלת, טוב ללכת אל בית אבל עד והחי יתן אל לבו, וואס פשט והחי יתן אל לבו? וואס דארף דער לעבעדיגע געדענקען? וואס דארף ער משים לב זיין? דברים של מיתה, וואס טייטש דברים של מיתה? פשט א מענטש זאל געדענקען אז צום סוף גייט ער שטארבן, און ער וועט אויך דארפן צוקומען צו אנדערע, און ממילא זאל ער טון פאר אנדערע מתים אזוי צום סוף וועט ער אויך דאן האבן דיספד יספדוניה, דער וואס איז מספיד אנדערע מתים, צום סוף וועט מען אים אויך מספיד זיין, דיקבר, יקברוניה, איינער וואס באגראבט אנדערע, וועט צום סוף אויך באגראבן ווערן, דיטען, יטענוניה, איינער וואס טראגט מתים, ביי זייער לוויות וועט מען אים אויך טראגן, דידל, ידלוניה, איינער וואס הייבט אויף זיין קול, ער וויינט ביי הספדים, איז ביי אים אויך וועט מען אויפהייבן די קול און וויינען ביי זיין הספד, ואיכא דאמרי, און ס'דא וואס זאגן דלא ידל ידלוניה, אז איינער וואס הייבט זיך נישט, וואס האלט זיך נישט גרויס, איז צום סוף הייבט מען אים פון הימל, דכתיב, ווי שטייט אין פסוק, כי טוב אמר לך עלה הנה, און ווי שטייט דארט ווייטער מהשפילך לפני נדיב, אז ענדערש זאל א מענטש זיך פירן קליין, זיך האלטן קליין, און מען וועט אים אויפהייבן, ווי איידער א מענטש האלט זיך גרויס, און מען שטופט אים אראפ.